א גוט יאר און ברוכים הבאים צו די נעקסטע שיעור פון יצחק הערש בינעט אויף די נושא פון שלום בית. די היינטיגע שיעור נושא איז נאנטקייט האט באדערפענישן. אונזער שיעור נעמט נישט מער ווי זיבן מינוט. און איך ברענג ענק פון צען יאר פון עקספיריענס און טרעינינג און פראפעשענעל וויאזוי צו האלטן גוטע קשרים, אויפבויען בעסערע שלום בית, אויסגעשטעלט אויף א וועג אז יעדער איינער וואס הערט צו זאל בעזר השם קענען ארויסנעמען פון דעם פראקטיש עפעקטיוו תועלת אויף למעשה און לכל הפחות אויף א וועג פון טראכטן. אונזער נושא פון נאנטקייט האט באדערפענישן, לאמיר עס צונעמען אזוי, די פאקט פון נאנטקייט איז א פאקט. א מענטש א מענטש איז חתונה געהאט, איז א פאקט ער האט א ווייב. מענטש האט קינדער, איז א פאקט ער האט קינדער, זיי זענען נאנט צו אים. די נאנטקייטן זענען פאקטן. די שאלה איז נאר וואס די נאנטקייט מיינט פאר די צוויי מענטשן. סאו. די פאקט איז אז ס'איז דא נאנטקייט, אבער וואס די משמעות פון די נאנטקייט איז ווענדט זיך אין די אומשטענדן, ווענדט זיך אין וויאזוי די צוויי מענטשן קוקן עס אן, אדער וויאזוי די, וויאזוי די קשר קאכט זיך אויס. און איך וויל נוצן פאר דעם א וויכטיגע תורה'דיגע נקודה, שטייט אין ספר תומר דבורה, ס'איז א באקאנטע זאך, אבער ממש נאר בקצרה, אז ווילאנג א מענטש האט נישט חתונה געהאט קען ער נישט צוקומען צו א גוטע קשר צו כביכול צום אייבערשטן, און ס'האט אסאך פירושים, איך האב שוין אליינס געהערט א געוויסע אפאר פירושים פון גדולים, פון ספרים, וואס האט שייכות די.

געזעהן אין די ספר פון ר' שמשון דוד פינקוס זכרונו לברכה וואס איז יעצט אין די טעג איז זיין יארצייט האט ער געזאגט אז פשט איז זייער פשוט און כ'וועל עס נאר זאגן בקצרה ווילאנג א מענטש איז נישט חתונה געהאט פארשטייט ער בכלל נישט וואס מיינט א משמעות פון א נאנטקייט ס'דא אלע סארט נאנטקייט מ'קען האבן א ברודער א נאנטקייט א חבר א נאנטקייט אבער

אין די משל צו סאך, און אן אריינגיין אין די השוואה, די משל ונמשל, די וואס איך וויל צוקומען צו א סטעפ ווייטער פון דעם איז, כביכול, וויפיל מען פארשטייט, אונז אלע ווייסן זעמער נאנט צום אייבערשטן, בפרט יעצט, אונז גרייטן מיר זיך צו יום טוב פסח, אדער אויב דו הערסט עס צו אין די יום טוב פסח, אונז זעמער אין טעג וואס אונז פרייען מיר זיך און מען חזר'ט זיך די. גרויסקייט און זעמיר נאנט צום אייבערשטן, סאו די נאנטקייט צום אייבערשטן איז א פאקט, אבער לויט וויפיל א מענטש ארבעט אויף די נאנטקייט, לויט וויפיל א מענטש דערמאנט זיך אז בשעת'ן דאווענען, בשעת'ן לערנען, במשך'ן טאג, א מענטש דערמאנט זיך איז זיך מעורר און ברענגט זיך אריין אין די נאנטקייט, איז די נאנטקייט האט א אנדערע משמעות. סאו די נאנטקייט צום אייבערשטן איז א פאקט, אבער וויפיל א מענטש, די גאנצע עבודה פון א איד איז צו אויפבויען די נאנטקייט, איז צוריק צו אונזער נמשל, נאנטקייט צו א בני בית איז א פאקט, דאס איז דער מאן דאס איז די ווייב, אבער די משמעות פון די נאנטקייט וואס ס'מיינט פאר די צוויי בני בית ווענדט זיך לויט לויט וויאזוי מ'גייט צו צו דעם, ממילא דא קומען אונז צו צו די צווייטע האלב פון אונזער שמועס צו ארויסברענגען דריי נקודות וויאזוי. מען קען טאקע האלטן א נאנטקייט, וואס זענען די באדערפענישן פון א נאנטקייט בקצה המזלג צו צו קענען האלטן די נאנטקייט? די ערשטע זאך איז אז א נאנטקייט דארף ווערן רעספעקטירט, געשעצט, מחשיב געווען. ווען א מענטש איז אין א נאנטקייט אבער ער וויל עס נישט, ער פילט ווי דאס איז עליו למשא, און ער פילט ווי עס איז נישט עפעס פאר זיין טובה אדער נישט עפעס וואס ער זוכט, נישט עפעס וואס ער וויל, האט עס נישט קיין ה איז די היפך פון האבן א משמעות, ס'איז אויב אונז זוכן משמעות אין די נאנטקייט, איז די ערשטע זאך דארף זיין רעספעקטירן די נאנטקייט, זען אין דעם א ווערדפולע זאך, זען אין דעם א גוטס, זען אין דעם אז ס'איז א טובה צו האבן די נאנטקייט, איז דאס איז די ערשטע נקודה, רעספעקטירן די נאנטקייט. איז ווען מען קומט צו צו די בני ב לגבי די בני בית איז די עצם זאך אז מען טראכט אז די נאנטקייט איז א ווערדפולע זאך אז מען רעספעקטירט עס אז מען איז עס מחשיב איז שוין א א א אנגעקומען ערגעץ. די צווייטע נקודה איז אז אסאך מאל נאנטקייט דארף צייט, נאנטקייט דארף צייט, און בפרט בין איש לאשתו מען דארף פארברענגען צייט

אונז קען מען נישט ערווארטן, קיינער קען נישט ערווארטן, אז אויב מען האט נישט משקיע געווען אין די נאנטקייט, און מען קומט זיך אן צו יום טוב, און ווי ווי איז מיין ווייב, זי איז דאך מיין ווייב, וואס איז פשט, איך ווייס נישט וואס, יעצט איז דאך יום טוב, דו ביסט דאך מיין ווייב, איך בין דאך דער מאן, אז ס'איז נישט דא קיין ווייב און נישט דא קיין מאן, אז דו האסט נישט רעספעקטירט דיין ווייב ביז יעצט, איז נישט דא, ס'איז פשוט אויסגעטריקנט, די נאנטקייט איז אויסגעטריקנט, איז פארשטיי אז ס'קען זיין אז די מצב איז יעצט זיראו, הייב אן פון פריש צו רעספעקטירן די נאנטקייט, געב אוועק צייט פאר די נאנטקייט, בוי עס אויף, עסטו זען אז ס'וועט צוריקקומען, אז דו, אז זי וועט זיין דיין ווייב, עסטו ווערן איר מאן, און זי וועט זיך אויפפירן ווי צו א מאן. כ'בין מסיים, מ'קען אריינשיקן שאלות, מ'קען זיך אויפסיינען צו באקומען כסדר'דיג די שמועסן, דורך אימעילן צו rebyhbinet@masores דאט קאם. REBYHBINET עט מסורת עם עי עס או איי אר אי עס דאט קאם, אויפן טעלעפאן עיט פאר פייוו סיקס פייוו סיקס סעווען טרי טרי טרי, זאלט איר אלע האבן א גוטע שלום בית און ס'זאל אייך גארנישט פעלן, זאל מיר אלע אויסגעלייזט ווערן און זיך ווידערזען די קומענדיגע מאל.